בזכות ר' יקותיאל יהודה בן מרים שיחיה ליום ההולדת שלו א' תמוז.
משיחת כ ו ניסן תשמ ו און אט דא זאגט דער רמב ם אז מחצית השקל האט אין זיך א דין מיוחד. וואס מקורו בגלוי איז דאס אין רמב ם אין די תחילה אין די התחלה פון היינטיגן שיעור, אז ניט מ'גיט די מחצית השקל אין מערערע מאל אדער אין עטליכע מאל, נאר מען דארף אים געבן בבת אחת, וואס מען געפינט דאס נישט ביי קיין אנדערע ענינים. וואס דאס איז אויכעט די הוראה אז בשעת ווען מען רעדט מיט א אידן וועגן אידישקייט זאגט מען אים אז אין דרוף איז ניט שייך צו זאגן זאלסט עס מאכן ביסלעכווייז און זאלסט עס מאכן טיילווייז און א טייל מאל וועסטו זיין פארבונדן היינטיגן טאג און א טייל מאל א צווייטן טאג לערנט דער ענין פון מצוה פון מחצית השקל, אז בשעת א איד ווערט פארבונדן מיט אידישקייט, אט דעמאלט איז דאס א פארבונדנהייט בבת אחת, אין דער ערשטע רגע גיט ער זיך אינגאנצן אוועק, און גיט זיך אוועק אינגאנצן סיי אין מקום סיי אין זמן בבת אחת, ביז וואנעט ער ווערט איין זאך מיט אידישקייט, און דורך דרוף אויכעט מיט איין זאך מיט הוי' אחד, ווי דערמאנט פריער אויכעט די דריי זאכן פון ישראל דורך אורייתא וקודשא בריך הוא איז דאס כולא חד. דערנאך זאגט מען נאך מער, וואס פלעגט מען טון מיט די מחצית השקל, איז דאך ווי רשי לערנט בפירושו על התורה, און דערנאך אויכעט נאך מערער אין מדרשי חזל, און אויכעט ווי אויסגערעכנט פרטים מזה אויכעט אין דעם שיעור פון היינטיגען טאג, האט מען געטאן מיט די מחצית השקל צוויי זאכען, און דערנאך קומט אויכעט צו א דריטע זאך ווי דערמאנט פריער, די צוויי זאכען וואס מען האט געטאן מיטן מחצית השקל נאך דרוף ווי א איד האט דאס געגעבן איז געווען. אז מ'האט דערמיט געבויט דעם משכן אויף וועלכן דער אייבערשטער זאגט ושכנתי בתוכם, און מ'איז מדייק בזה אז דורכן משכן איז געווארן בתוכם אין יעדע אידישע הארץ, זאגט דער אייבערשטער אז דאס איז זיין ושכנתי און דאס איז זיין דירה. אף על פי וואס ער האט א דירה בתחתינים אין דער גאנצער וועלט, מלא כל הארץ כבודו, קומט עס אלץ דורכדרויף וואס איז פריער דא דער עיקר, דער ושכנתי בתוכם אין א אידישע הארץ ווערט דורכדרויף דער ושכנתי אין דעם משכן דערנאך אויכעט אין דעם מקדש און אין דער גאנצער וועלט ווי גערעדט מערערע מאל. וואס אין דרויף זאגט מען אויכעט איז דא די א דריי פירושים וואס מען זאגט זיך אז ווי דערמאנט פריער אז מיטן מחצית השקל האט זיך אויפגעטון דריי זאכן, דער ענין וואס מען האט אויפגעבויעט דעם משכן, און א תכלית פון א משכן ומקדש איז דאך אז זאל זיין א מקום מוכן להקריב בו קרבנות, האָט מען פֿון דעם מחצית השקל אויך געבראַכט קרבנות, אָנהייבנדיק פֿון קרבנות הציבור, און אין קרבנות הציבור עצמם, אָנהייבנדיק פֿון קרבנות התּמידים, װאָס זײ זײַנען תּמידים, און דאָס װערט אַ שטענדיקע זאַך יעדער טאָג ובמשך כל היום, אַף-על-פּי װאָס מע ברענגט דאָס אַ מחצית דערפֿון אין קער פֿון פֿון פון די תמידים ברענגט מען א מחצית בערב און א בבוקר און א מחצית בין הערביים, פועל'ט עס אבער אויפן גאנצן טאג, כמדובר ומבואר ווי פארשטאנען אויכעט בפשטות. דערנאך האט מען געטון א דריטע זאך אין דעם דורכדרויף האט מען געציילט די אידן, ווי עס שטייט אויך אויכעט אויסגערעכנט און אפגעטייטשט אין חומש, אז פון דעם מספר השקלים האט מען דערנאך געוואוסט וויפיל אידן זענען דא, און וואס יעדער איד איז געווארן גאנץ נישט קוקנדיג אז ס'איז געווען א זמן וואס מ'האט געווען א. פון א דבר בלתי רצוי, פון אן עבירה, האט דער מחצית השקל געהאט א דריטע זאך, לכפר על נפשותיכם, דער עצם געבן די מחצית השקל האט שוין אויפגעטאן די כפרה על נפשותיכם. און דערנאך די אנדערע צוויי זאכן ווי דערמאנט פריער, מ'האט געלייגט די יסודות פון דעם משכן די אדנים וואס אויף דרוף האט מען אויפגעשטעלט און אויף דרוף האט זיך געהאלטן דער גאנצער משכן, און דערנאך אויכעט מקריב געווען די קרבנות תמיד. וואס אויף דערויף איז אויכעט דא דער דרייענדיגער אפטייטש ווי ער פרעגט זיך אין מדרש, און וואס דאס פרעגט מען זיך אומות העולם ביי זיי איז שייך און ביז וואנעט אז דאס ווערט געפרעגט אויכעט פון אידן, ביז אז דאס ווערט פאר קשיא אויף די שאלה אראפגעבראכט אין מדרש אז ווי אזוי קאן זיין אז מיט געבן געלט, אדער א דבר גשמי בכלל, זאל דאס זיין לכפר על נפשותיכם, ביז וואנעט אז עס ווערט א כפרה בשלימותו, און דאס ווערט א התחלה אז זאל זיין ושכנתי בתוכם אין יעדער אידן. און אין דערויף איז אויכעט דא די דריי פארענטפערן ווי דערמאנט פריער יעדע זאך אין שלשה, דער פירוש וואס רשי ברענגט וואס דאס שטייט זיך אין מדרש אז דער אייבערשטער האט אים באוויזן א מטבע של אש, דער פירוש אין פרקי דרבי אליעזר, אז דער אייבערשטער אז דאס איז פארבונדן, זה יתנו האט אים דער אייבערשטער באוויזן מיט דעם פינגער פון יד ימינו, אז דאס איז פארבונדן מיט'ן אייבערשטנ'ס האנט, און מיט זיין רעכטער האנט, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה ווי שטייט אין פרקי דרבי אליעזר, און אויכעט דער דריטער פירוש ווי שטייט אין מדרש אז ווערט גענומען די מטבע מתחת כיסא הכבוד, וואס אלו ואלו דברי אלוקים חיים זעט מען אז ס'איז פארשטאנדיג פארוואס א מחצית השקל קען זיין לכפר על נפשותיכם, דערפאר וואס ווען דאס ווערט געגעבן דורך א אידן און ס'ווערט געגעבן מיט א פייער, פון א אידישער נשמה ווערט דאס א מטבע של אש. און דערנאך זאגט מען נאך מער, דאס איז נישט נאר א מטבע של אש פארבונדן מיט אש אין דער וועלט, נאר דאס איז פארבונדן מיט כסא הכבוד פון דעם אייבערשטן, און וואס אט פון דעם כיסא הכבוד איז זה יתנו האט דער אייבערשטער געגעבן א כח יעדער אידן אז בשעת ער גיט מחצית השקל וואס בשעת ס'קומט א זייטיגער און קוקט אויף דעם זעט ער א מחצית השקל גשמי זאגט אים אבער אין מדרש אז מען זאל וויסן זיין אין צוגאב אז דאס איז א פייערדיגע מחצית השקל איז דאס אויכעט נאך מערער גענומען מתחת כיסא הכבוד, דערנאך קומט נאך דער פירוש פון פרקי דרבי אליעזר וואס דאס איז דאך תורתו פון רבי אליעזר הגדול. וואס ווי ער דערציילט אין מדרש פארוואס איז ער אנגערופן בשם אליעזר, בשעת משה רבינו נותן התורה ומשה קיבל תורה מסיני ונתנה ביז סוף כל הדורות ווי מען האט עס געלערנט אין דעם פרק שלפני זה, האט ער געזען אז ס'עט זיין א איד ווי רבי אליעזר הגדול, האט ער געבעטן ביי דעם אייבערשטן אז ער זאל זיין מיוצאי חלציו. און דער אייבערשטער האט אים געזאגט, און האט ממלא געווען זיין בקשה, וואס דאס איז וואס רבי אליעזר הגדול זאגט אז ער איז ווי הר סיני וכו', ביז ווי ס'ווערט אויך דערמאנט אין פסוק אין תורה שבכתב, אז א זון פון משה'ן בפשטות האט ער געהייסן אליעזר, וואס דערמיט איז אויך פארשטאנדיג

ווי דאס איז אין תורה שבעל פה מדרש קומט עס אראפ אין כסא הכבוד ביז וואנעט אז דאס קומט אראפ אין המעשה הוא העיקר דארף זיך דאס אראפקומען אין עולם העשיה קומט עס אבער דארט ארויס אראפ און קומט אראפ אין אן אופן אז דאס מאכט פון די מחצית השקל גשמי מאכט עס דערפון א מטבע של אש ביז וואנעט אז מראה באצבעו ואומר זה אז מען גיט א קוק אויף דער מטבע און מען קוקט זיך צו ווי אזוי דער איד האט געגעבן אט די מטבע אויף צדקה אדער אויף אידישקייט אדער אויף בויען א מקדש אדער זיין השתתפות אין בית המקדש השלישי דערזעט גלייך א איד ביז וואנעט אז מראה באצבעו און זעט אז דאס איז א פייערדיגע מטבע און דאס איז א זאך וואס איז גענומען פון כיסא הכבוד און געגעבן געווארן מיד ימינו של הקדוש ברוך הוא, וואס דאס איז אויך די דריי פירושים און די דריי אפטייטשן און מלמעלה למטה און מלמטה למעלה אין וועלכע ס'האט א שייכות למקטנם ועד גדולם ווי דערמאנט פריער מער בארוכה.